בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף י ד, מיר הייבן אן דף י ד עמוד א' די זעקסטע שורה פון אויבן, איני, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א מחלוקת רב חיסדא און רב אלעזר לגבי א חצר השותפים א חצר וואס באלאנגט פאר צוויי שותפים און איין שותף'ס בהמה האט מזיק געווען פאר די פירות פונעם אנדערן שותף אויף אן אופן פון שן ורגל אז רב חיסדא האט געזאגט אז די שותף איז חייב און רב אלעזר האט געזאגט אז די שותף איז פטור, וואס איז די יסוד פון זייער מחלוקת? האבן מיר געזען די יסוד איז אז שטייט ביי שן ורגל וביער בשדה אחר, איז רב חיסדא האלט אז א חצר השותפים הייסט אויך שדה אחר, רב אלעזר האלט ניין, רב אלעזר האלט אז דאס הייסט נישט שדה אחר, דאס איז אין א געוויסע זינען אזוי ווי א רשות הרבים, און ממילא איז די שותף פטור פון צו באצאלן שן ורגל ווען זיין בהמה איז מזיק פארן צווייטן שותף, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף רב אלעזר, וואס ר' אלעזר זאגט אז ביי חצר השותפים איז מען נישט מחיוב אויף שן ורגל, פרעגט די גמרא איני, איז עס דען אזוי? והא תני רב יוסף, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, חצר השותפים והפונדק, סיי א חצר השותפים, און סיי א פונדק, פונדק דאס איז א אכסניא, א מלון, א האטעל, וואס איינער האט דארט געהאט א בהמה וואס די בהמה האט מזיק געווען אויף אן אופן פון שן ורגל, חייב בהן על השן ועל הרגל, איז מען מחיוב צו באצאלן, פארוואס? ווייל ביי חצר השותפים האלט די ברייתא אז דאס הייסט שדה אחר, און ממילא איז מען מחיוב, און די זעלבע זאך ביי פונדק, ווי נישט ווי, א פונדק איז נישט געמאכט צו האלטן דארט קיין בהמות, א מענטש ברענגט אריין א בהמה אין א פונדק, הייסט עס אויך שדה אחר, ווייל די בהמה באלאנגט נישט דארט, ס'איז געמאכט מענטשן האלטן דארט זייער זאכן, זייער כלים, זייער פירות, און ממילא אז איינער ברענגט דארט אריין א בהמה איז מען מחיוב אויף שן ורגל. איז תיובתא דרב אלעזר, האמיר דא א קשיא אויף רב אלעזר, וואס ר' אלעזר האט געזאגט אז ביי חצר השותפים איז מען פטור, ענטפערט די גמרא, אמר לך ר' אלעזר, ר' אלעזר קען ענטפערן, ותסברא, מתניתא מי לא פליגי, פשט ר' אלעזר קען ענטפערן, וואס פרעגסטו א קשיא אויף מיר, ס'איז סתם אזוי דא א ברייתא וואס האלט ווי מיר, וואס אויב אזוי קומט אויס אז ס'דא א סתירה צווישן ברייתות, און ממילא פרעג נישט קיין קשיא אויף מיר ווייל איך האב אויך א ברייתא וואס האלט ווי מיר, ווי דא א ברייתא וואס האלט ווי ר' אלעזר, והתניא, ברענגט ר' אלעזר א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, ארבעה כללות היה ר' שמעון בן אלעזר אומר בנזקין, פיר כללים האט ר' שמעון בן אלעזר געזאגט ביי נזקין, וואס איז די פיר כללים? איז אזוי, די ערשטע כלל איז, כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק, חייב בכל, וואס, ווי מען וועט באלד זען אין די גמרא, בכל מיינט נישט אלע מיני הזיקות, בכל מיינט נזק שלם, פשט די כלל וואס ר' שמעון בן אלעזר זאגט דא, איז אז כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק, דהיינו טאמער מען רעדט דא אין א רשות אין א פעלד וואס באלאנגט פאר א ניזק נישט פאר א מזיק, און די מזיק'ס בהמה גייט דארט אריין און ס'איז מזיק אפילו א היזק פון קרן, וואס קרן נארמאל ביי א תם צאלט מען חצי נזק, איז דא איז חייב בכל, דא צאלט מען נזק שלם פארוואס? ווייל דאס גייט כשיטת ר' טרפון וואס ר' טרפון האלט אז ברשות הניזק באצאלט מען נזק שלם אפילו די ערשטע מאל אויכעט אפילו ביי א תם, דאס איז דער ערשטע כלל, דער צווייטע כלל איז, דמזיק ולא לניזק פטור מכל, אז ברשות המזיק, פשט טאמער איינער איז אריין צו יענעם אין רשות און דארט איז ער ניזוק געווארן איז מען פטור פון אלעם און פארוואס ווייל דאס האט מען שוין געזען תורך ברשותי מאי בעי האסט נישט קיין רעכט אריין צו גיין צו יענעם אין פעלד ביסט אריין צו יענעם אין פעלד ביסט ניזוק געווארן דיין אייגענע שולד דאס איז די צווייטע כלל די דריטע כלל זאגט רבי שמעון בן אלעזר איז אז לזה ולזה פשט טאמער א פעלד איז שייך פאר ביידע כגון חצר השותפים אזוי ווי א חצר השותפים, אדער ווי א בקעה, בקעה דאס איז א פלאץ א טאל וואס אויך נארמאל פלעג עס באלאנגען צו שותפים, ווען בהמות פלעגן דארט פאשען, איז די דין איז, פטור בה, על השן ועל הרגל, אויף שן ורגל איז מען פטור, ווייל דאס הייסט נישט שדה אחר, אבער, על הנגיחה ועל הנגיפה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הבעיטה, פשט ביי די אלע תולדות פון קרן, איז דא איז תם משלם חצי נזק, מועד משלם נזק שלם, דא צאלט מען, א תם צאלט חצי נזק, א מועד צאלט נזק שלם פארוואס? ווייל כלפי היזקות טאמער ס'דא צוויי שותפים וואס האבן א שותפות אין א פעלד הייסט יעצט די פעלד אזוי ווי א רשות הרבים, על כל פנים כלפי זיי, און ממילא דא זאגט מען נישט די דין פון רב טרפון אז ביי רשות הניזק צאלט מען אלעמאל נזק שלם, דאס קוקט מען אן ווי א רשות הרבים, און ממילא תם צאלט חצי נזק, און מועד צאלט נזק שלם, דאס איז די דריטע כלל וואס רבי שמעון בן אלעזר זאגט, די פערדע כלל זאגט רבי שמעון בן אלעזר לא לזה ולא לזה, כגון חצר שאינה של שניהם, איז פשטות רעדט מען דא פון א פעלד וואס באלאנגט נישט פארן מזיק און נישט פארן ניזק, אבער מ'עט זעהן די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל טאמער ס'באלאנגט נישט פארן מזיק און נישט פארן ניזק, און ביידע שפאצירן דארט אריין אן רשות די מזיק מיט די ניזק, און די מזיק איז מזיק פארן ניזק, הייסט עס זעכער נישט קיין שדה אחר, און ממילא ווי מ'עט זעהן די גמרא, דאס מיינט לא לזה ולא לזה כגון חצר שאינה של שניהם מיינט אז מ'רעדט דא פון א פעלד וואס באלאנגט נישט פאר ביידע פשט מ'רעדט דא פון א פעלד וואס באלאנגט נאר צום ניזק איז די דין איז ביי א פעלד וואס באלאנגט צום ניזק חייב בו על השן ועל הרגל אויף שן און רגל איז מען אוודאי מחויב ווייל דאס איז א שדה אחר אבער על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הבעיטה אויף קרן איז תם משלם חצי נזק מועד משלם נזק שלם, איז א תם צאלט חצי נזק, א מועד צאלט נזק שלם און מ'וועט זען די גמרא וועט באלד פרעגן אז דאס איז א אפענע סתירה מיט די ערשטע כלל ווייל ביי די ערשטע כלל האט ר' שמעון בן אלעזר געזאגט אז אין די רשות הניזק צאלט מען גראד נזק שלם און דא שטייט נישט אזוי, און מ'וועט זען די גמרא וועט באלד דן זיין אין די שאלה, אבער על כל פנים, וואס האט מען געזען די דריטע כלל פון רבי שמעון בן אלעזר אז א חצר השותפים איז פטור בה על השן ועל הרגל און ממילא זאגט רבי אלעזר קתני מיהת חצר השותפים והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל און ממילא האב איך א ברייתא וואס האלט ווי מיר איז פרעג מיר נישט קיין קשיא פון די אנדערע ברייתא פון די ברייתא פון רב יוסף וואס דארט שטייט אז ביי חצר השותפים איז מען מחויב ווייל איך האב א ברייתא וואס שטייט קלאר אז פטור פרעגט אבער די גמרא קשיא אהדדי, למעשה האמער דא א סתירה צווישן די ביידע ברייתות, יעצט אוודאי קען מען זאגן אז די ברייתות קריגן זיך, אבער בכל זאת וויל די גמרא וויסן אפשר קען מען פארענטפערן די צוויי ברייתות אז זיי זאלן יא שטימען איינס מיטן צווייטן, זאגט די גמרא יא, מען קען מאכן די ברייתות זאלן שטימען, אז וואס? אז כי תניא ההיא, בחצר מיוחדת לזה ולזה, בין לפירות בין לשוורים, ההיא דרב יוסף, בחצר מיוחדת לפירות ואין מיוחדת לשוורים, דלגבי שן, הויא לה חצר הניזק. פשט אזוי, זאגט די גמרא, די צוויי ברייתות רעדן זיך ביי צוויי אנדערע ציורים, דהיינו, די ברייתא פון ר' יוסף די ערשטע ברייתא, וואס דארט איז מבאר אז ביי חצר השותפים איז מען מחויב צו באצאלן אויף שן ורגל, דארט רעדט זיך, ביי א אינטערסאנטע ציור דארט רעדט זיך, אז די צוויי שותפים לאמיר זאגן ראובן און שמעון ביידע האבן רשות אריינצונעמען זייער פירות אין דעם פעלד, פשט זיי האבן אפגעמאכט צווישן זיך אז אונז זעמיר ביידע האלטן דא די פירות, אבער אקסן העט מען נישט אריינברענגען, אקסן העט בלייבן אינדרויסן, איז דא זאגט ר' יוסף אז טאמער איינער פון די שותפים טראגט אריין זיין אקס אהין איז פשט ער האט נישט קיין רעכט, ער האט קיינמאל נישט געמעגט דא אריינברענגען א אקס, איז אז ער ברענגט אריין אן אקס דארף ער באצאלן, ווייל דאס הייסט שדה אחר, ווייל האסט נישט געהאט קיין רעכט צו ברענגן דא דיין אקס. מה שאין כן די ברייתא פון ר' שמעון בן אלעזר, וואס דארט איז מבאר אז ביי חצר השותפים איז מען פטור אויף שן ורגל, דארט רעדט זיך אז ביידע שותפים מעגן אריינברענגען סיי זייער פירות און סיי זייער אקסן, איז אז מען מעג אריינברענגען דעם אקס, הייסט עס אוודאי נישט קיין שדה אחר, איז אויף שן ורגל איז מען פטור, ווייל מען קוקט עס אן ווי א רשות הרבים. אויף קרן פארשטייט זיך דארט איז מען מחויב ווייל קרן דאך מחויב ברשות הרבים און ממילא שטימען די צוויי ברייתות זאגט די גמרא דייקא נמי מען קען אויך מדייק זיין אז טאקע די ברייתות רעדן ביי צוויי אנדערע ציורים ווייל דקתני הכא דומיא דפונדק וקתני התם דומיא דבקעה שמע מינה פשט אין די ברייתא פון ר' יוסף פון די ערשטע ברייתא שטייט חצר השותפים והפונדק פונדק דאס איז א מלון א האטעל יעצט נארמאל אין א האטעל אין א פונדק ברענגט מען נישט אריין קיין בהמות איז טאקע אזוי ווי אונז האמיר געזאגט אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די צוויי שותפים האבן א אפמאך אז מ'וועט נישט אריינברענגען קיין בהמות אינעם חצר, דאס איז די ברייתא פון ר' יוסף, ווייטער די ברייתא פון ר' שמעון בן אלעזר, זאגט די ברייתא חצר השותפים והבקעה, בקעה דאס איז אזא אפענע שטח וואס דארט פאשען בהמות, פשט דאס איז א פלאץ וואס מ'ברענגט יא אריין בהמות, זעט מען אז מ'רעדט טאקע פון צוויי אנדערע סארט חצר השותפין'ס, די ברייתא פון ר' יוסף רעדט פון א חצר השותפים וואס מ'טאר דארט נישט אריינברענגען קיין בהמות, און די ברייתא פון ר' שמעון בן אלעזר רעדט זיך מ'מעג יא אריינברענגען בהמות, פארדעם דא איז מען מחויב

יעצט פארשטייסטו אז מען דארף באצאלן אויף שן ורגל? ווייל זיי האבן אפגעמאכט מ'עט נישט אריינברענגען דא קיין בהמות? פארוואס? לכאורה ביי שן ורגל שטייט שדה אחר, שדה אחר מיינט יענעמס פעלד ס'איז נישט מיינס. יעצט טאמער די ביידע שותפים האבן א רעכט אריינצוברענגען דא פירות, זאגט רבי זירא, הייסט עס נישט שדה אחר. יעצט איך פארשטיי, דער שותף האט נישט געהאט קיין רעכט אריינצוברענגען זיין אקס דארט, אבער וואס גייט מיר אן? פירות האט ער געמעגט אריינברענגען דארט? איז שדה אחר הייסט עס נישט? אויב שדה אחר הייסט עס נישט, איז וויאזוי קען מען אים מחייב זיין אויף שן ורגל? פשט, רב זירא קוקט אן א פעלד, און ער איז דן צו ס'הייסט שדה אחר צו נישט, קוקט רב זירא אן נאר די זאך וואס איז ניזוק, נישט די זאך וואס איז מזיק. פשט, רב זירא זאגט ס'גייט מיר נישט אן צו א אקס מעג אריינגיין דארט צו נישט, די זאך וואס איז ניזוק פירות, פירות מעגן ביידע אריינברענגען דא, שוין, איז שדה אחר הייסט עס נישט, איז וואלט מען נישט געדארפט זיין מחויב. אמר ליה אביי, ענפערט אביי צו רב זירא ניין, כיוון דאינה מיוחדת לשוורים, שדה אחר קרינא ביה. פשט זאגט אביי ניין היות וואס ער האט נישט געטארט אריינברענגען זיין אקס דארט, הייסט עס יא שדה אחר, פשט פשטות האלט אביי אז וויאזוי איז מען דן צו א פעלד הייסט שדה אחר צו נישט, מען קוקט אויף די מזיק נישט אויף די זאך וואס איז ניזוק. פשט רב זירא קוקט אן די זאך וואס איז ניזוק די פירות, אויב ביידע האבן א רשות אריינצוברענגען דארט פירות הייסט נישט שדה אחר, אביי קוקט אויפן מזיק. דער מזיק דער אקס האט געמעגט אריינגיין דארט? ניין. אויב ס'איז אריין דארט איז פשט מ'האט עובר געווען דא אויף שדה אחר פשט כלפי דעם הייסט עס שדה אחר איז פאר דעם זאגט אביי שטימט יא פארוואס מ'איז מחיוב אויף שן ורגל יעצט למעשה באלד וועלן מיר זעהן ביתר הרחבה אז אביי איז אוודאי אויך מודה צו רב זירא אז מ'קוקט אויף די זאך וואס איז ניזק דהיינו לאמיר זאגן ביי א ציור אז ס'דא צוויי שותפים ראובן און שמעון האבן א שותפות אין א פעלד און די אפמאך איז אז בהמות, אקסן מעג יעדער אריינברענגען דארט, אבער פירות מעג נאר שמעון אריינברענגען. איז יעצט גייט ראובן'ס אקס און איז מזיק שמעון'ס פירות, איז דא אוודאי הייסט עס שדה אחר, ווייל נאר שמעון האט געמעגט דא אריינברענגען פירות, איז ביי כלפי די זאך וואס איז ניזיק, איז נאר איינער האט געמעגט די אנדערע האט נישט געטארט, איז פאר ראובן'ען הייסט דאס א שדה אחר, צו דעם איז אוודאי אביי אוודאי מודה אביי לייגט נאר צו אז דארט ווי ביידע האבן רשות אריינצוברענגען פירות, וואס לויט רב זירא הייסט עס שוין נישט קיין שדה אחר, דא קוקט מען אויך אויף די זאך וואס איז מזיק, דהיינו טאמער דו האסט נישט געהאט קיין רשות אריינצוברענגען דיין אקס דארט און דיין אקס איז אריין דארט, איז הייסט עס ווייטער א שדה אחר און ביסט ווייטער מחיוב, און ממילא שטימט די צוויי ברייתות זיי זענען זיך נישט סותר. פרעגט די גמרא יעצט, אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא, לימא מדמתניתא לא פליגי אמוראי נמי לא פליגי, פשט נאכדעם וואס מ'האט אזוי שיין פארענטפערט די ברייתות, איז אפשר זאל מען שוין אויך פארענטפערן די צוויי אמוראים רב חיסדא און רב אלעזר, און זאגן אז זיי קריגן זיך אויך נישט, פשט אונז האבן געזען אז רב חיסדא און רב אלעזר קריגן זיך, צו ביי חצר השותפים איז מען מחיוב אויף שן ורגל צו נישט, זאגט די גמרא, אפשר קריגן זיי זיך נישט, אפשר רעדן זיי ביי צוויי אנדערע ציורים, פשט, רב חיסדא, וואס רב חיסדא זאגט אז מ'איז מחיוב ביי חצר השותפים, קען זיין ער רעדט ביי א ציור וואס ביידע מעגן אריינברענגען פירות אבער נישט קיין אקסן, איז אז איינער האט אריינגעברענגט א אקס דארף ער באצאלן, ווייטער רב אלעזר וואס רב אלעזר זאגט מ'איז פטור רעדט זיך אז ביידע מעגן אריינברענגען אקסן ביידע מעגן אריינברענגען פירות פארדעם זאגט ער אז מ'איז פטור, זאגט די גמרא אמר ליה, ענטפערט רבינא אין, ביסט גערעכט זיי קריגן זיך טאקע נישט. לייגט ער צו, ואם תמצא לומר פליגי, בקושיא דרב זירא בפירוקא דאביי פליגי. פשט, טאמער דו'סט זאגן אז זיי קריגן זיך יא, קריגן זיי זיך אויך נישט אזוי ווי דו האסט געמיינט אנפאנג, אז זיי קריגן זיך ביי א חצר השותפים צו מ'איז מחיוב צו ס'איז פטור פשט, לאמיר זאגן אז סיי ראובן סיי שמעון ביידע מעגן אריינברענגען פירות, ביידע מעגן אריינברענגען אקסן, און ראובן'ס אקס איז מזיק פאר שמעון'ס פירות, דא איז נישטא קיין מחלוקת, דא איז יעדער מודה אז דאס הייסט נישט שדה אחר, ווייל ס'איז א חצר השותפים, ביידע האבן געמעגט זיין דא, איז שדה אחר הייסט עס נישט. וואס איז יא די מחלוקת? אויב מען וועט זאגן ס'איז דא א מחלוקת, מען קען זאגן ס'איז אינגאנצן נישטא קיין מחלוקת, מען רעדט ביי צוויי אנדערע ציורים, אבער על הצד אז ס'איז יא דא א מחלוקת, קריגן זיי זיך אין די מחלוקת פון רב זירא און אביי, פשט, זיי קריגן זיך ביי א ציור דארט ווי ראובן און שמעון מעגן ביידע האלטן פירות אין זייער פעלד אבער נישט קיין בהמות, איז דארט קריגן זיי זיך אז ר' אלעזר האלט ווי ר' זירא, אז היות וואס ביידע מעגן האלטן דארט די פירות הייסט עס מער נישט קיין שדה אחר און ממילא איז מען פטור אויף שן ורגל. ווייטער רב חסדא האלט ווי אביי אז היות וואס זיי טארן נישט אריינברענגען קיין בהמות הייסט עס יא שדה אחר און דערפאר איז מען מחויב אויף שן ורגל, דארט איז די מחלוקת, אבער ווייטער ביי א ציור וואס סיי ראובן סיי שמעון מעגן אריינברענגען פירות מיט בהמות, דא איז כולי עלמא נישט דא קיין מחלוקת, נאר דא איז יעדער מודה אז מ'איז פטור פון צו באצאלן אויף שן ורגל, ווייל דאס הייסט אוודאי נישט קיין שדה אחר. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, גופא, מ'האמיר געלערנט אין די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען, אז רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט פיר כללות, ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזקין, די ערשטע כלל האט ער געזאגט, כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק, חייב בכל, אז א פעלד וואס באלאנגט צום ניזק נישט צום מזיק, איז מען חייב בכל, איז די גמרא מדייק, דאס וואס אונז האבן ארויסגערעדט אין די ברייתא, על הכל לא קתני, אלא חייב בכל, וואס מיינט בכל? בכולי נזק, אז מען איז חייב נזק שלם. מני, ווער איז די תנא וואס האלט אזוי? ר' טרפון היא דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, ר' טרפון האלט אז ביי חצר הניזק איז אפילו א תם צאלט נזק שלם, איז דא זאגט אונז דא רבי שמעון בן אלעזר אז ביי חצר הניזק איז מען חייב בכל איז מען חייב נזק שלם אפילו ביי א תם, פרעגט אבער די גמרא א סתירה פון די ערשטע ציור פון רבי שמעון בן אלעזר צום פערדן ציור פון רבי שמעון בן אלעזר, אימא סיפא וואס האט רבי שמעון בן אלעזר געזאגט ביי די פערדע ציור האט ער געזאגט לא לזה ולא לזה כגון חצר שאינה של שניהם, חייב בה על השן ועל הרגל, אז א פעלד וואס באלאנגט נישט פארן מזיק נישט פארן ניזק, אזוי מיינט עס פשטות, איז דארט איז מען מחויב אויף שן ורגל, יעצט וואס מיינט מאי לא לזה ולא לזה, אילימא לא לזה ולא לזה כלל, אלא דאחר, והא בעינן ובער בשדה אחר, פשט, זאגט די גמרא עס קען נישט זיין אז לא לזה ולא לזה מיינט ס'באלאנגט נישט פארן מזיק נישט פארן ניזק, ווייל ווייטער אזוי ווי מ'האט דארט געשמועסט, טאמער א מזיק מיט א ניזק שפאצירן ביידע אריין צו יענעם אין פעלד און דארט איז די מזיק מזיק פארן ניזק, הייסט עס אוודאי נישט קיין שדה אחר, האסט נישט מזיק געווען פארן בעל השדה, האסט מזיק געווען פאר א דריטע מענטש אינגאנצן, איז קען נישט זיין אז דאס רעדט דא רבי שמעון בן אלעזר פון אזא סארט היכי תמצי פון אזא סארט ציור, אלא נאר פשיטא לא לזה ולא לזה אלא לחד, פשט לא לזה ולא לזה א פעלד וואס באלאנגט נישט פאר ביידע, מיינט רבי שמעון בן אלעזר צו זאגן אז איך רעד נישט דא פון א פעלד וואס באלאנגט פאר שותפים, נאר איך רעד פון א פעלד וואס באלאנגט פאר איינער, פשט א פעלד וואס באלאנגט פארן ניזק, איז טאמער די פעלד באלאנגט פארן ניזק, דארט איז מען מחויב אויף שן ורגל, יעצט וואס שטייט ווייטער, וקתני סיפא, תם, משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם, אז ביי די ציור ביי די פערדע כלל, ביי א פעלד וואס באלאנגט פארן ניזק, איז א תם צאלט חצי נזק, און א מועד צאלט נזק שלם. איי, לויט ר' טרפון דאך נישט אזוי, מוז זיין אז אתאן לרבנן, דאמרי משונה קרן בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמשלם, פשט מוז מען זאגן אז די פערדע ציור גייט כשיטת חכמים, נישט ווי ר' טרפון, ווייל די חכמים האלטן אז אפילו בחצר הניזק איז א תם צאלט אלע מאל חצי נזק. אבער ווייטער ווי שטימט דאס רישא ר' טרפון וסיפא רבנן? קען מען דען אזוי איינזעצן די ברייתא רבי שמעון בן אלעזר די ערשטע כלל גייט כשיטת ר' טרפון און די לעצטע כלל כשיטת חכמים? זאגט די גמרא אין, מען קען אזוי זאגן, ווייל דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה, מען וועט זעהן דף ט"ו די קומענדיגע בלאט, שמואל זאגט צו רב יהודה, דארט איז אויך דא א סתירה אין די משנה, און שמואל זאגט דארט צו רב יהודה, שיננא, שבוק מתניתין ותא אבתראי לאז אפ די משנה און לערן ווי איך לערן אז וואס? אז רישא ר' טרפון וסיפא רבנן. פשט דארט מוז מען אויך אזוי פארענטפערן אז איין חלק פון די משנה גייט כשיטת ר' טרפון און די אנדערע חלק כשיטת חכמים, איז דא קען מען אויך ענטפערן די זעלבע תירוץ. רבינא משמיה דרבא אמר, רבינא בשם רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, צו פארענטפערן די ברייתא פון רבי שמעון בן אלעזר, זאגט ער אזוי, כולה ר' טרפון היא, מען קען איינזעצן די גאנצע ברייתא כשיטת ר' טרפון, איי אויב אזוי ווי שטימט די פערדע ציור? זאגט רבינא, ומאי לא לזה ולא לזה, לא לזה ולא לזה לפירות, אלא דחד לזה ולזה לשוורים, דלגבי שן הויא לה חצר הניזק, גבי קרן הויא לה רשות הרבים. פשט, זאגט רבינא איך'ל דיר זאגן וואס די פערדע ציור רעדט זיך. די פערדע ציור רעדט זיך נישט ביי א פעלד וואס באלאנגט אינגאנצן פארן ניזק, נאר ס'רעדט זיך ביי א פעלד וואס צוויי שותפים האבן שותפות דא, אבער נאר פאר זייער אקסן, נישט פאר פירות, פירות מעג נאר איין שותף אריינברענגען, פשט לאמיר זאגן שמעון מעג אריינברענגען פירות, אבער ראובן טאר נישט אריינברענגען פירות, אקסן מעגן ביידע אריינברענגען, איז ביי אזא ציור רעדט די ברייתא דא ביי די פערדע כלל. און ממילא זאגט אונז די ברייתא אז ביי אזא ציור ווען סקומט צו שן ורגל טאמער ראובן'ס אקס עט מזיק זיין פאר שמעון'ס פירות דעמאלטס אוודאי איז מען מחיוב צו באצאלן ווייל דאס הייסט שדה אחר און אזוי ווי מ'האט געשמועסט פריערט לגבי די מחלוקת צווישן ר' זירא און אביי אז ר' זירא האט געזאגט אז ווען מ'איז דן א פעלד צו ס'איז א שדה אחר צו נישט קוקט מען אויף די זאך וואס איז ניזק און אביי האט געזאגט מ'קוקט אויף די זאך וואס איז מזיק האבן מיר דארט אויך געשמועסט אז אביי אוודאי איז מודה צו ר' זירא אז מ'קוקט אויך אויף ניזק. פשט ביי אזא ציור וואס איינער מעג אריינברענגען פירות און ביידע מעגן אריינברענגען אקסן, איז אוודאי טאמער איינער פון די אקסן וועט מזיק זיין פאר יענעמס פירות איז אוודאי כלפי די פירות הייסט דאס שדה אחר, פשט דא אוודאי קוקט מען אויף די זאך וואס איז ניזק מען קוקט אויף די פירות, איז פשט אוודאי ביי אזא ציור איז יעדער מודה אביי איז אויך מודה אז מען איז מחיוב אויף שן ורגל אפילו טאקע ראובן האט געמעגט אריינברענגען זיין אקס דא, אבער היות וואס פירות האט ער נישט געטארט אריינברענגען דא, און שמעון האט יא געמעגט, איז כלפי שן ורגל קוקט מען עס אן אלס שדה אחר, און ממילא איז אוודאי ראובן מחיוב צו באצאלן טאמער ער איז מזיק פאר שמעון'ס פירות אויף אן אופן פון שן ורגל. דאס איז אבער לענין שן ורגל. אבער לענין קרן, וואס קרן דא ביי די ציור, איין בהמה האט מזיק געווען פאר'ן צווייטן בהמה, ביידע האבן דאך געהאט רשות אריינצוברענגען די בהמות דא. און קרן איז דאך אנדערש ווי שן ורגל, שן ורגל נארמאל וואס ווערט ניזוק? פיירות. איז ביי שן ורגל קוקט מען ווער האט געהאט רשות דא צו האלטן די פיירות, טאמער נאר איינער האט געהאט רשות הייסט עס דיאחר. אבער קרן וואס איז נארמאל מזיק? און פארוואס איז מען נארמאל מזיק? פשט וואס איז נארמאל די ניזוק? אה, בהמות. איז לגבי קרן קוקט מען אויף די בהמות, איז ביידע האבן געהאט רשות אריינצוברענגען די בהמות דא. איז דא, לגבי קרן קוקט מען עס זיכער אן ווי א רשות הרבים. איז טאמער ס'איז א רשות הרבים, איז אוודאי צאלט מען ביי תם חצי נזק ווייל א רשות הרבים איז אוודאי רבי טרפון אויך מודה אז א תם צאלט חצי נזק. פרעגט אבער די גמרא אויף דעם תירוץ אי הכי ארבעה שלושה הוה. פשט אזוי, גאנץ גוט טאמער מען זאגט אז די ברייתא פון רבי שמעון בן אלעזר די ערשטע ציור גייט כשיטת רבי טרפון און די פערדע ציור איז כשיטת חכמים פארשטייט מען טאקע איז דא דא פיר ציורים פיר כללים אבער טאמער דו זאגסט מיר אז די גאנצע ברייתא גייט כשיטת רבי טרפון, איז וואסערע חידוש זאגט אונז דא דער פערדע כלל וואס כ'האב נאך נישט געוואוסט? דאס אז ברשות הניזוק איז מען מחויב אויף שן ורגל, דאס ווייס איך שוין פון די ערשטע כלל. ווייטער דאס אז ביי א חצר השותפים האט עס א דין ווי א רשות הרבים, און תם צאלט חצי נזק, דאס ווייסט מען פונעם דריטן כלל. איז וואס איז דער פערדע כלל אונז מחדש ס'איז נישט קיין פערדע כלל? זאגט טאקע די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק, שלשה כללות בארבע מקומות. פשט ביסט גערעכט ס'איז נישט דא דא קיין פיר כללות, נאר וואס רבי שמעון בן אלעזר האט געמיינט איז אז ס'דא דריי כללים וואס איז שייך ביי פיר פלעצער, פשט די דריי כללים זענען די ערשטע כלל איז אז בחצר הניזוק איז מען חייב בכל איז מען מחויב אויף אלעס, קרן איז מען מחויב נזק שלם, די שן ורגל פארשטייט זיך מ'איז מחויב, די צווייטע כלל איז ביי ברשות המזיק איז פטור מכל, די דריטע כלל איז אז בחצר השותפים איז אויף שן ורגל איז מען פטור און אויף קרן איז תם חצי נזק און מועד נזק שלם, אבער די ברייתא זאגט אז די דריטע כלל בעצם איז שייך ביי צוויי פלעצער פשט ס'איז שייך ביי צוויי היכי תמצא ס'דא די געהעריגע היכי תמצא א געהעריגע חצר השותפים דארט איז טאקע געזאגט געווארן די דין אז שן ורגל איז מען פטור און אויף קרן איז מען מחויב, אבער ס'דא אמאל א חצר השותפים וואס נאר איינער מעג אריינברענגען דארט פירות, דארט קוקט מען עס אן כלפי פירות קוקט מען עס נישט אן ווי א חצר השותפים, דארט קוקט מען אן כלפי פירות כאילו ס'איז א חצר הניזוק, און דארט קומט מען צו צום ערשטן כלל אז בחצר הניזוק איז מען מחויב אויף שן ורגל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, און ווייטער די משנה איז א גאנצע משנה וואס איז געזאגט געווארן בדרך רמז און די גמרא וועט צענעמען יעדע ווארט פון די משנה איז אין די משנה וועט מען נישט טייטשן די גמרא וועט מען זען יעדע ווארט פון די משנה וואס דאס מיינט זאגט די משנה, שום כסף שוה כסף בפני בית דין ועל פי עדים בני חורין בני ברית והנשים בכלל הנזק והניזוק והמזיק בתשלומין איז מאדנע ווערטער הייבט אן די גמרא צענעמען די משנה די ערשטע זאך וואס איז געשטאנען אין די משנה איז שום כסף מאי שום כסף פרעגט די גמרא זאגט די גמרא אמר רב יהודה שום זה לא יהא אלא בכסף, פשט ווען מען שאצט אפ היזקות שאצט מען אפ מיט געלט, וואס מיינט די משנה ארויסצוברענגען דא, תנינא להא דתנו רבנן די משנה מיינט אונז צו זאגן א דין וואס אונז האבן שוין געזען אין א ברייתא אז פרה שהזיקה טלית, טאמער אן אקס איז מזיק א טלית, פשט אן אקס גייט אריין צום ניזק אין רשות אריין, און ס'איז מזיק א טלית אויפן אופן פון רגל, אדער וטלית שהזיקה פרה, איינער האט געלאזט זיין טלית אין א רשות הרבים, וואס ס'האט א דין ווי א בור ברשות הרבים, און ס'איז מזיק א פרה, איז די דין איז, אין אומרים תצא פרה בטלית טלית בפרה, אלא שמין אותה בדמים, פשט מ'זאגט נישט, לאמיר זאגן די פרה האט מזיק געווען די טלית, זאגט מען נישט יעצט אז די בעל הטלית קען פשוט צוכאפן די פרה, אדער פארקערט א טלית האט מזיק געווען א פרה זאגט מען נישט אז די בעל הפרה קען פשוט צוכאפן די טלית, ס'גייט נישט אזוי, נאר מ'דארף אויסשאצן, מ'דארף אויסשאצן וויפיל איז געווען די היזק, וויפיל איז די טלית ווערט, וויפיל די פרה ווערט, מ'שאצט עס אפ מיט געלט, און די געלט דארף מען באצאלן, מ'קען נישט פשוט צוכאפן די דבר המזיק, דאס מיינט די משנה צו זאגן מיט שום כסף. ווייטער, די צווייטע זאך וואס די משנה האט געזאגט איז שוה כסף, וואס מיינט דאס שוה כסף? זאגט די גמרא דתנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שוה כסף, קומט אונז לאזן הערן מלמד, שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להן אחריות, אבל אם קדם ניזק ותפס מטלטלין, בית דין גובין לו מהן. פשט, פשטות זאגט אונז דא די ברייתא, אז ווען ווען ס'קומט צו היזקות, איינער איז תובע פאר א צווייטן אויף א היזק וואס יענער האט אים געטון, איז בית דין נעמט נאר צו פונעם מזיק נכסים שיש להם אחריות, פשט קרקעות, אבער מטלטלין נישט. אבער, זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער די ניזק האט צוגעכאפט די מזיק'ס מטלטלין, דעמאלטס לאט מען אים עס האלטן בית דין נעמט אים עס נישט צו, איז אזוי טייטשט די גמרא דאס מיינט שוה כסף, שוה כסף מיינט קרקעות, פשט היזקות צאלט מען נאר מיט קרקעות, די גמרא גייט זיך נאך פרעגן אויף דעם, אבער דאס מיינט שוה כסף, איז קודם שטעלט זיך די גמרא אויף די לשון שוה כסף פארוואס שוה כסף מיינט קרקעות, אמר מר שוה כסף מלמד שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להן אחריות, מאי משמע ווי ליגט אין די ווערטער שוה כסף א ענין פון קרקעות, ענפערט די גמרא אמר רבה בר עולא, דבר השווה כל כסף, פשט קרקעות איז ווערט אלע געלט אין די וועלט, וואס מיינט עס, מאי ניהו דבר שאין לו אונאה, פשט ס'דא א דין ביי מטלטלין א דין פון אונאה, מטלטלין האט א פרייז, טאמער מ'נעמט מער ווי די פרייז, פשט טאמער מ'נעמט מער ווי א זעקסטל, איז די דין איז די מקח איז בטל, טאמער מ'נעמט פונקט א זעקסטל, דארף מען צוריק געבן די זעקסטל, מ'טאר נישט נעמען מער פון די פרייז. יעצט ביי קרקעות איז נישט דא א דין אונאה, מ'קען נעמען וויפיל געלט מ'וויל, איז פארדעם הייסט קרקעות שוה כסף ווייל ס'איז א דבר השווה כל כסף, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, עבדים ושטרות נמי אין להם אונאה, סיי עבדים און סיי שטרי חוב טאמער א מענטש פארקויפט שטרי חוב איז ביי ביידע איז אויך נישט דא א דין אונאה, איז מהיכי תיתי אז שוה כסף מיינט דווקא קרקעות, אלא אמר רבה בר עולא דבר הנקנה בכסף, א זאך וואס איז שייך ביי דעם א קנין כסף ווייל מטלטלין איז נישט דא קיין קנין כסף ס'איז נאר דא משיכה אדער איינע פון די אנדערע הגבהה איינע פון די אנדערע קנינים מה שאין כן ביי קרקע קרקע קען מען דאך קויפן מיט כסף שטר וחזקה איז פאר דעם ווערט עס גערופן שווה כסף איי פרעגט די גמרא עבדים ושטרות נמי נקנין בכסף עבדים און שטרות קען מען אויך קונה זיין בכסף רש"י זאגט עבדים איז קלאר שטרות זאגט רש"י ער ווייסט נישט ווי מען געפינט אז שטרות קען מען קונה זיין בכסף אנדערע זענען טאקע גורס עבדים און שפחות אבער על כל פנים מען זעט אנדערע זאכן וואס מען קען קונה זיין בכסף אלא אמר רב אשי ממילא זאגט רב אשי אנדערש פשט שווה כסף ולא כסף והני כולהו כסף נינהו פשט די סיבה פארוואס קרקעות ווערט גערופן שווה כסף איז ווייל אלע אנדערע זאכן איז כסף אליין יעדע זאך אין די וועלט, יעדע מטלטלין, אפילו עבדים, אפילו שטרות, אלע זאכן קען מען פארקויפן אין א מארק, מען קען עס נוצן אויף צו קויפן, און ממילא אלעס הייסט כסף, חוץ קרקע, קרקע קען מען נישט נוצן אויף צו קויפן, און ממילא קרקע הייסט שווה כסף. רמי ליה, רב יהודה בר חיננא רב הונא בריה דרב יהושע, פרעגט אבער רב יהודה בר חיננא פון רב הונא בריה דרב יהושע, תנא, דאס מ'האט דא געזען די ברייתא די גאנצע דין, אז שווה כסף מלמד שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להן אחריות, פרעגט ער כ'פארשטיי נישט וואס דו זאגסט מיר דא, ווען סקומט צו היזקות, זאגסטו מיר אז מ'קען נאר באצאלן מיט קרקע, מ'קען נישט באצאלן מיט מטלטלין? והא תניא, ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין, אונז האמיר דאך געזען אז אפילו מיט סובין קען מען באצאלן היזקות. און וואס איז פשט דא אז ביי אונז אין משנה שטייט שווה כסף, אונז האמיר מפרש געווען אז ס'מיינט קרקעות, פשט מ'קען נאר באצאלן מיט קרקעות ווען סקומט צו היזקות, איז דאך נישט אזוי, מ'קען באצאלן מיט אלעמען, ענפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן ביתמי, דא רעדט זיך פון יתומים, פשט דא רעדט זיך אז א מזיק האט מזיק געווען פאר א ניזק שפעטער איז ער געשטארבן און ער האט מוריש געווען זיין נכסים פאר יתומים, איז אז בית דין וויל צונעמען פון די יתומים אויף צו באצאלן די היזק קען מען נאר צונעמען קרקעות נישט קיין מטלטלין, ווייל ווי באקאנט איז דאך די דין אז מען קען נישט גובה זיין פון קיין יתומים קיין מטלטלין. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי ביתמי אימא סיפא אם קדם ניזק ותפס מטלטלין בית דין גובה לו מהן אי ביתמי אמאי בית דין גובה לו מהן, פשט איז געשטאנען אין די ברייתא אז טאמער די ניזק האט צוגעכאפט מטלטלין דעמאלטס לאזט מען אים עס האלטן. איי טאמער ס'רעדט זיך פון יתומים, פארוואס לאזט מען אים עס האלטן? זאגט די גמרא, כדאמר רבא אמר רב נחמן שתפס מחיים, הכא נמי שתפס מחיים, פשט ס'רעדט זיך דא ביי אן אנדערע ציור ס'רעדט זיך אז דער ניזוק האט צוגעכאפט די מטלטלין בשעת וואס די מזיק האט נאך געלעבט און נאכדעם איז די מזיק געשטארבן, איז דא ביי אזא ציור לאזט מען אים טאקע האלטן די מטלטלין. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזעהן אין די משנה נאך א זאך וואס די משנה האט געזאגט בפני בית דין, וואס מיינט דאס בפני בית דין? איז די גמרא מסביר פרט למוכר נכסיו ואחר כך הולך לבית דין, פשט אז היזקות באצאלט מען נאר טאמער בשעת וואס מען שטייט ביי בית דין האט די מזיק נכסים, וואס איז טאמער די מזיק האט פארקויפט זיינע נכסים און יעצט קומט ער דן זיין אין בית דין, איז דא נעמט נישט בית דין צו די קרקעות וואס די מזיק האט פארקויפט פונעם לוקח, נאר די ניזק איז טאקע נפסד, די מזיק דארף נישט באצאלן, שמע מינה איז געדרינגען פון דעם אז לוה ומכר נכסיו ואחר כך בא לבית דין, אין בית דין גובין לו מהן, פשט לכאורה זעהן מיר דא אז טאמער איינער האט אנגעמאכט חובות און שפעטער האט ער פארקויפט זיינע קרקעות, קען נישט בית דין יעצט צוכאפן די קרקעות וואס ער האט פארקויפט, ווי געהערט געווארן אזא זאך? אונז ווייסט מען דאך א כלל אז מען מעג יא צונעמען קרקעות וואס א מענטש האט פארקויפט טאמער ער האט חובות, און וואס איז אנדערש ביי היזקות? פארוואס דא זאגט מען אז ווען מען קומט אין בית דין אריין די מזיק האט נישט קיין נכסים מען האט אלץ פארקויפט קען מען עס נישט צונעמען פון די לקוחות? פארוואס איז דא אנדערש? נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אנדערש פשט נישט דאס מיינט בפני בית דין, בפני בית דין מיינט אלא פרט לבית דין הדיוטות, פשט די משנה קומט אונז לאזן הערן אז ווען ס'קומט צו דיני קנסות מוז מען האבן א בית דין פון סמוכים, סמוכים איז טייטש צו האבן סמיכה איינס פונעם צווייטן פונעם דריטן ביז משה רבינו, היינט איז נישט דא אזא זאך, איז נאר אזא סארט בית דין קען דן זיין דיני קנסות, אנדערע בתי דינים נישט, דאס מיינט די משנה ווען די משנה זאגט בפני בית דין, זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען ווייטער אין די משנה, על פי עדים, וואס מיינט על פי עדים? זאגט די גמרא, די משנה קומט אונז לאזן הערן פרט למודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא פטור, פשט, די דין איז דאך אז מודה בקנס פטור, איינער וואס איז מודה אז ער איז מחיוב צו צאלן א קנס דארף ער טאקע נישט באצאלן די קנס, למשל איינער וואס איז מודה ער האט גע'גנב'עט דארף נישט באצאלן כפל, כפל איז א קנס, אבער וואס איז טאמער א מענטש האט מודה געווען ער האט גע'גנב'עט שפעטער איז געקומען עדים און די עדים האבן עדות געזאגט אז יענער האט גע'גנב'עט, איז דא זאגט אונז די משנה אז אפילו ס'איז געקומען עדים היות וואס ער האט קודם מודה געווען איז ער נאך אלץ פטור, דאס מיינט די משנה ווען די משנה זאגט על פי עדים פשט די עדים דארפן קומען ערשט, טאמער ס'איז געווען א הודאה ערשט איז מען פטור, זאגט אבער די גמרא הניחא למאן דאמר בקנס ואח מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, אלא למאן דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, מאי איכא למימר פשט די דין איז דאך א מחלוקת, איז ווי אזוי זאגסטו אז אונזער משנה גייט נאר לויט איין שיטה וואס איז די אנדערע שיטה ענטפערן, ענטפערט טאקע די גמרא לויט די צווייטע שיטה קומט על פי עדים אין די משנה אונז גארנישט לאזן הערן, נאר סיפא איצטריך ליה, פשט די עיקר איז וואס שטייט ווייטער, וואס שטייט ווייטער אין די משנה? שטייט ווייטער אין די משנה על פי עדים בני חורין ובני ברית, דאס איז די עיקר נקודה וואס די משנה וויל אונז קומען לאזן הערן אז וואס? אז עדים וואס קומען עדות זאגן אויף א היזק מוזן זיין בני חורין ובני ברית, וואס מיינט דאס בני חורין? למעוטי עבדים, א עבד קען נישט עדות זאגן אויף היזקות, בני ברית, למעוטי עובדי כוכבים אז א גוי קען נישט עדות זאגן אויף היזקות יעצט וואס דארף מען לאזן הערן ביידע צריכא ווייל דאי אשמעינן עבד טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט אז אן עבד קען נישט עדות זאגן וואלט איך געזאגט משום דאין לו יחס א עבד האט נישט קיין יחס ער גייט נישט נאכן טאטן ווייל ווי רשי ברענגט מען דרשנט עם הדומה לחמור האט אינגאנצן נישט קיין יחוס אבל נכרי דיש לו יחס א גוי אין א געוויסע זין ער האט יחוס מען פארעכנט אים יא נאך זיין טאטן איז אימא לא אפשר איז ער כשר עדות צו זאגן אויף היזקות ווייטער ואי אשמעינן נכרי טאמער מען וואלט נאר געקומען לאזן הערן א גוי, טאמער די משנה וואלט נאר גערעדט פון א גוי וואלט איך געזאגט משום דלא שייך במצוות, א גוי איז פטור פון אלע מצוות, פארשטייט זיך ער קען נישט עדות זאגן, אבל עבד דשייך במצוות אימא לא, א עבד וואס איז מחיוב במצוות כאישה, קען זיין ער קען עדות זאגן צריכא, איז פאר דעם דארף די משנה אונז ביידע לאזן הערן אז סיי אן עבד און סיי א גוי קענען נישט קיין עדות זאגן אויף קיין הזיקות.